פרייטאג בראשית, זאגט די הייליגע משנה, מען הייבט אן מסכת מקוואות פרק א', שש מעלות במקוואות, ביי פארזאמלונגען פון וואסער איז דא זעקס שטאפלען, זו למעלה מזו וזו למעלה מזו, איינס איז העכער פון די אנדערע, און ער הייבט אן מיט די נידריגסטע שטאפל און ער גייט צוביסלעך העכער און העכער ביז סוף פרק. די ערשטע זאך איז מי גבאים, וואסער פון רעגן וואס האבן זיך פארזאמלט אין א גריבל וואס איז דא אויף דער ערד, ס'איז נישט דא דארטן קיין מ' סאה וואס דאס איז די שיעור פון א מקווה, אבער ס'איז דא מער ווי א רביעית וואסער. שתה טמא, אויב א טמא'נע מענטש האט געטרינקן וואסער פון דעם גריבל, און ס'איז אריינגעפאלן צוריק א טראפ, אדער מען האט מורא אז ס'איז צוריק אריינגעפאלן א טראפ פון זיין מויל טמא'נע וואסער אין דעם גריבל, ושתה טהור און נאכדעם האט א טהור'ער מענטש געטרינקען פון דעם גריבל וואסער, טמא ווערט ער טמא, דאס איז איינע פון די י"ח דבר וואס אונז האבן געלערנט דעם מאנטאג, אז מ'האט גוזר געווען אויב א טהור'ער מענטש האט געטרינקען טמא'נע משקאות קען ער פסל'ען תרומה, ממילא וויבאלד ס'איז דא א צד צו זאגן אז ער האט אויכעט געטרינקען דא דעם טמא'נעם טראפ וואס איז אריינגעפאלן צוריק אין די וואסער, פון די טמא'נע מענטשנ'ס מויל, ווערט ער טמא. הגם אויב מען טרינקט נישט קיין רביעית משקין טמאים ווערט נישט דער מענטש טמא, זאג איך אז די טמא'נע טראפ האט זיך צוזאמגעשטעלט מיט א רביעית וואסער וואס איז געווען אין זיין מויל און ס'האט מטמא געווען די גאנצע רביעית און דורך דעם איז ער טמא געווארן. די זעלבע זאך שתה טמא, אויב א טמא'נע מענטש האט געטרינקן וואסער פון דעם גריבל ומילא בכלי טהור, נאכדעם האט מען אנגעשעפט פון דארט מיט א ריינע כלי טמא, ווערט די כלי טמא, ווייל איך זאג אז די כלי האט צוגערירט צו טמא'נע משקן וואס זענען ארויסגעפאלן פון דעם טמא'נעם מענטשנ'ס מויל. שתה טמא, אויב די טמא'נע מענטש האט געטרינקן וואסער פון דארט ונפל כיכר של תרומה, עס איז אריינגעפאלן א ברויט פון תרומה אין דעם גריבל וואסער, אם הדיח, אויב האט ער אפגעשווענקט די ברויט מיט די וואסער פונעם גריבל, האט ער דאך מחשיב געווען די וואסער פונעם גריב טמא, דעמאלטס ווערט די ברויט טמא, ווייל די טמא'נע טראפ וואס איז דא דארטן האט מטמא געווען די איבעריגע וואסערן, און ס'האט מטמא געווען דעם ברויט. ואם לא הדיח, אויב ער האט נישט אפגעשווענקט דעם ברויט מיט די וואסער פונעם גריב, ס'פאלט אריין א ברויט פון זיך אליין און ער נעמט עס סתם ארויס, האט ער נישט מחשיב געווען די וואסער דארטן, און די טמא'נע טראפ וואס איז אריינגעפאלן זאג איך איז בטל געווארן צווישן די אנדערע טהור'ע וואסערן, און טהור, די כיכר של תרומה, בלייבט ריין, ס'האט נישט ווי אזוי ס'זאל טמא ווערן, ווייל די טמא'נע טראפ וועט נישט מטמא זיין, אפילו נאכדעם וואס איך נעם ארויס די ברויט און ס'קומט מיט אסאך וואסער, וועט די וואסער נישט מקבל טומאה זיין פון דעם טראפ, וואס דער טראפ איז שוין פארדעם בטל געווארן אין די אנדערע וואסער. מה שאין כן אין די רישא פון די משנה, וואס דארט האט מען יא מחשיב געווען די וואסער, דער טהור'ער מענטש איז געקומען און ארויסגענומען וואסער פון דעם גריב צו טרינקען, האט ער מחשיב געווען די וואסער, אדער ווען מען האט געשעפט מיט א טהור'ע כלי האט מען אויך מחשיב געווען די וואסער, און דורך דעם באקומט עס א טומאה פונעם טמא'נעם טראפ. אבער דא ווי א ברויט איז אריינגעפאלן פון זיך און דער מענטש נעמט עס ארויס, און ער שווענקט עס נישט אפ מיט די וואסער, ווייזט ער דאך אז ער דארף נישט די וואסער, ווערט עס נישט חשוב און ס'איז נישט טמא. ווילאנג די וואסער ליגט אינעם גריב איז עס בכלל נישט מקבל טומאה, ווי די ברטנורא שמועסט אויס אז פאר דעם ווען דער טמא'נער מענטש האט גענומען וואסער אפילו מיט זיין הענט צו טרינקען איז ער נאכנישט מטמא די וואסערן, און ווילאנג ס'פאלט נישט צוריק אריין א טראפ פון זיין מויל איז נישט דא בכלל קיין חשש טומאה. וויבאלד ס'שטייט א פסוק מקווה מים יהיה טהור, יעדע פארזאמלונג פון וואסער וואס איז דא דארטן א רביעית, וואס מן התורה איז א רביעית שוין גענוג א גרויסע מקווה מ'זאל קענען אין דעם טובל'ן קליינע כלים, האט עס א דין פון א מקווה און ס'איז נישט מקבל טומאה. די גאנצע זאך איז נאר אז אויב מ'האט ארויסגענומען פון דא וואסער און ס'איז טמא געווארן און ס'פאלט צוריק אריין, דעמאלטס קען עס ווייטער מטמא זיין אויב איינער זאל דאס טרינקען אדער עס זאל קומען אין בארירונג מיט א טהור'ע כלי אדער מיט א ברויט פון תרומה. משנה ב' מילא בכלי טמא, אויב מען האט נישט געטרינקען פון די וואסער נאר מען האט גענומען א טמא'נע כלי און מיט דעם געשעפט וואסער פון דעם גריבל ושתה טהור און נאכדעם האט א טהור'ע מענטש געטרינקען פון דעם טמא ווערט דער טהור'ע מענטש טמא וויבאלד די וואסער וואס איז טמא געווארן דורך די טמא'נע כלי, קומט אריין אין זיין מויל, האט ער דאך געטרינקען משקין טמאים, ווערט ער טמא און ער קען פסל'ען תרומה. די זעלבע זאך מילא בכלי טמא, מען האט געשעפט וואסער מיט א טמא'נע כלי פון דעם גריבל, און מילא בכלי טהור נאכדעם האט מען געשעפט דא מיט א טהור'ע כלי, טמא ווערט די כלי טמא דורך דעם וואס איז געקומען אין בארירונג מיט די טמא'נע משקאות וואס זענען טמא געווארן דורך די כלי טמא. די זעלבע זאך מילא בכלי טמא מען האט געשעפט מיט א טמא'נע כלי ונפל ככר של תרומה נאכדעם פאלט אריין א ברויט פון תרומה אין דעם גריבל וואסער אם הדיח אויב האט ער עס אפגעשווענקט מיט די וואסער האט ער מחשיב געווען די וואסער און ער ווייזט אז ס'האט א חשיבות ביי אים און ער וויל דאס דעמאלטס איז עס טמא די ברויט ווערט טמא דורך די טראפ וואסער וואס איז טמא געווארן פון די כלי טמא פון פריער און ס'האט יעצט מטמא געווען די אלע אנדערע וואסער און אויך די ברויט. ואם לא הדיח, אויב ער האט עס נישט אפגעשווענקט, נאר ארויסגענומען גלייך, דעמאלט בלייבט עס טהור. משנה ג', די זעלבע מעשה ווי פריער, עס איז געווען א גריבל מיט רעגן וואסער, אבער עס איז נישט טמא געווארן דורך א טמא'נעם מענטש וואס האט געטרינקען, אדער א טמא'נע כלי וואס מען האט דארט איינגעטונקען, נאר נפלו מים טמאים, טמא'נע וואסער איז אריינגעפאלן אין דעם גריב, ושתה טהור און נאכדעם האט א טהור'ע מענטש געטרינקען פון דארט ווערט ער טמא,

און ער זאגט אז נישט קיין חילוק צו די וואסער איז טמא געווארן ווייל א טמא'נע מענטש האט געטרינקען דערפון און ס'האט צוריק אריינגעטראפט, אדער ווייל מ'האט געשעפט פון דארט מיט א טמא'נע כלי, אדער ווייל ס'איז אריינגעפאלן דארט מים טמאים, אויף יעדן פאל אויב ס'פאלט אריין א ככר של תרומה, אפילו מ'וועט נישט אפשווענקען די ככר של תרומה מיט די וואסער פונעם גריב, איז עס אויכעט טמא, ווייל איך זאג אז ווען מ'נעמט ארויס דעם ברויט און ס'רינט אראפ אלע וואסער, בלייבט נאך אלץ איבער דער טמא'נער טראפ אויף דעם ברויט, און ס'איז מקבל טומאה פון דעם טמא'נעם טראפ. משנה ד'. ווי לאנג די וואסער איז נאך אינעם גריב, איז דאך עס נישט מקבל טומאה. זאגט די משנה, אפילו ס'וועט זיין נפל לתוכן מת, אבי אבות הטומאה, א טויטע קערפער וועט אריינפאלן אין די מי גבאים, או שהלך בהן הטמא, א טמא'נע מענטש האט געכאפט דארט א שפאציר, ושתה טהור און נאכדעם האט א טהור'ע מענטש געטרינקען וואסער פון דארט, בלייבט ער טהור, ווייל ס'איז נישט דא קיין אופן ווי אזוי די וואסער זאל טמא ווערן, ווען א טמא'נע מענטש האט געטרינקען דערפון און ס'טראפט צוריק אריין, איז דאך די וואסער געווען אינדרויסן, ס'איז טמא געווארן, ס'איז צוריק אריין געגאנגען, בלייבט עס טמא. אבער דא, אז ס'איז נאר געווען א מת וואס איז אריינגעפאלן דארט, אדער א טמא'נע מענטש וואס האט דארט שפאצירט, טוען זיי בכלל נישט מטמא זיין די וואסער, און אז מען טרינקט דערפון ווערט מען נישט טמא. זאגט די משנה, די הלכה איז געזאגט געווארן אחד מי גבאים, סיי ווען ס'איז וואסער פארזאמלט אין א קליינע גריבל, סיי מי בורות, וואסער וואס איז פארזאמלט אין א גרעסערע גריב, א בור איז צען טפחים טיף, און א בור איז א רינדעכיגע מין גריב, וואס דאס איז געמאכט געווארן צו טרינקען דערפון, און פאר דעם איז עס רינדעכיג מען זאל קענען צוקומען דערצו פון אלע זייטן צו טרינקען. מי שיחין סיי די וואסער איז פארזאמלט אין א שמאלע לענגליכיגע גריב וואס דער גר"א זאגט אז דאס פלעגט מען מאכן כדי צו וואשן דארט וועש, ווען מען האט געוואשן א קלייד האט מען דאס געפירט אהין און צוריק, האט מען געמאכט ספעציעל א שמאלע און לאנגע גריב צו קענען דארטן געהעריג אויסוואשן די קליידער. מי מערות, א הייל פלעגט מען נוצן זיך צו טובל'ן דארט, ס'איז געווען מער א באשיידענע פלאץ מיט א דאך. איז סיי די וואסער איז פארזאמלט אין א בור אדער אין א שיח אדער אין א מערה אייביג האט עס די זעלבע הלכה, און אויכעט מי תמציות שפסקו, מי תמציות מיינט וואסערן וואס רינען אראפ פון די בערג נאך א רעגן, שפסקו, ס'האט זיך שוין אפגעשטילט, ס'רינט שוין נישט יעצט, און די וואסער האט זיך פארזאמעלט אונטן פונעם בארג, און א טמא'ער מענטש האט געטרינקען דערפון, און נאכדעם האט געטרינקען א טהור'ער מענטש, ווערט ער טמא, און אזוי ווייטער די אלע הלכות וואס מ'האט פריער געלערנט. און מקוואות די זעלבע הלכה וועט זיין ביי פארזאמלונגען פון וואסער שאין בהם ארבעים סאה, וואס האבן נישט קיין פֿערציק סאה, אויב ס'האט יא פֿערציק סאה, וועלן מיר זעהן שפעטער אין משנה ז אז דאס איז שוין א העכערע מדריגה אין מקוואות, אבער דא רעדט מען אלעס אז די גריבלעך האבן נישט אין זיך קיין פֿערציק סאה וואסער, און די תפארת ישראל זאגט אז מקוואות איז אויכעט א פיר קאנטיגע גריב, נאר ס'האט נישט קיין צודעק, און דערפאר איז עס אנדערש ווי מערה, און ס'איז אויכעט געמאכט זיך צו טובל'ן. זאגט די משנה בשעת הגשמים, אין די צייט וואס ס'רעגנט איז הכל טהור, די אלע וואסערן האבן דעמאלטס א חזקת טהרה, ווייל אפילו אויב א טמא'נער מענטש האט געטרינקען דערפון, קומט יעצט צו אסאך רעגן וואסער און ס'ווערט גוט אויסגעשווענקט, ס'ווערט בטל ברוב די טמא'נע וואסער וואס איז אריינגעפאלן אין דעם גריב, און פון יעצט און ווייטער וועט עס זיין טהור, אזוי זאגט דער רמב"ם די סברה, דער רא"ש זאגט דעם ווארט, וויבאלד בשעת ווען ס'רעגנט דרייען זיך נישט קיין מענטשן אינדרויסן, האב איך נישט מורא אז א טמא'נע מענטש האט יעצט געטרינקען דערפון אדער אז מ'האט געשעפט פון דא מיט א טמא'נע כלי. דער מהר"ם זאגט אז די סברה איז, וויבאלד ס'רעגנט איז דא אסאך גריבעלעך מיט וואסער איבעראל, דארף מען נישט חושש זיין אז פונקט דא האט א טמא'נע מענטש געטרינקען דערפון. פסקו הגשמים, אויב די רעגן האט זיך שוין אפגעשטעלט, און דעמאלטס דארף מען ווייטער יא חושש זיין אז א טמא'נע מענטש האט געטרינקען פון דא, אדער מען האט געשעפט מיט א טמא'נע כלי, איז הקרובים לעיר, די גריבלעך וואס זענען נאנט צום שטאט, מענטשן דרייען זיך דארט ולדרך אדער ס'איז נאנט צו א וועג ווי מענטשן גייען, טמאים. והרחוקים, די וואס זענען ווייט פונעם שטאט אדער פון די וועג, טהורין זענען נאך טהור, עד שיהלכו רוב בני אדם, ביז איך ווייס אז אסאך מענטשן זענען דארטן אדורך געגאנגען, דעמאלטס בין איך חושש אז מ'האט עס יא שוין מטמא געווען. משנה ה, מאימתי טהרתן, אויב ס'איז טאקע טמא געווען, אבער יעצט האט שוין צוריק אנגעהויבן רעגענען, וויפיל דארף רעגענען אז ס'זאל ווערן צוריק טהור? בית שמאי אומרים משירבו, ס'מוז זיין מער פרישע רעגן וואסער ווי די וואסער וואס איז דארט געווען פאר דעם בשעת מען האט געטרינקען דערפון, וישטופו, ס'איז נישט גענוג אז ס'איז דא רוב מי גשמים, נאר ס'מוז אויכעט איבעררינען, ס'מוז ארויסרינען אביסל פון דעם גריב, וואס דעמאלטס בין איך תולה אז די טמא'נע וואסער איז ארויסגערינען. און בית הלל אומרים רבו, ס'איז גענוג אויב ס'האט זיך פארמערט, ס'איז געווען מער פרישע מי גשמים ווי די פריערדיגע פארזאמלטע וואסער, אף על פי שלא שטפו, אפילו ס'איז נישט איבערגערינען, ס'איז נישט ארויסגערינען פון דעם גריב. רבי שמעון אומר, שטפו, אויב ס'איז ארויסגערינען פון דעם גריב, אף על פי שלא רבו, אפילו ס'איז נישט צוגעקומען מער מי גשמים ווי די פריערדיגע וואסער, זאג איך אויכעט אז די טמא'נע וואסער איז שוין ארויסגעגאנגען. זאגט די משנה, כשרין לחלה, די אויבנדערמאנטע וואסערן, אפילו נאכדעם וואס א טמא'נע מענטש האט אפשר געטרינקען דערפון אדער מען האט געשעפט מיט א טמא'נע כלי, איז כשר צו נעמען פון דא וואסער איינצוקנעטן א טייג וואס פון דעם גיי איך שפעטער אראפנעמען חלה, וויבאלד ס'איז נאר טבל, טבול לחלה, מען גייט פון דעם אראפנעמען חלה, איז עס נישט אזוי הארב ווי חלה אליינס, און דערפאר מעג מען נעמען פון דארט וואסער און איינקנעטן א טייג אפילו מ'גייט שפעטער אראפנעמען דערפון חלה. וליטול מהן לידיים, אזוי אויכעט מעג מען נעמען וואסער פון דארט זיך צו וואשן די הענט יעדע מאל מ'דארף זיך וואשן. משנה ו'. למעלה מהן. ביז יעצט האט מען גערעדט פון די ערשטע מדריגה, די ערשטע מעלה פון מקוואות, און דאס איז געוועזן מי גבאים און די אנדערע וואס די משנה האט אויסגערעכנט. איין שטאפל העכער איז מי תמציות שלא פסקו, רעגן וואסער וואס רינט פון די בערג, אבער ס'האלט נאך אין רינען, ס'האט זיך נאכנישט אפגעשטעלט, אפילו אויב די רעגן אליין האט זיך שוין יא אפגעשטעלט, אבער די וואסער, די איבערבלייבענישן אויף די בערג האלטן נאך אין איין רינען, דא איז די הלכה לייכטער ווי פריער. שתה טמא, אויב א טמא'נע מענטש האט געטרינקען פון די וואסער וואס האט זיך פארזאמעלט אונטען, ושתה טהור און נאכדעם האט א טהור'ע מענטש געטרינקען פון דארט, בלייבט ער טהור, ווייל איך זאג אז ס'איז צוגעקומען אסאך רעגן וואסער פון די בערג און ס'האט מבטל געווען די טמא'נע טראפ וואסער וואס איז אראפגעקומען ווען דער טמא'נער מענטש האט געטרינקען. די זעלבע זאך שתה טמא טאמער דער טמא'נער מענטש האט געטרינקען און מילא בכלי טהור נאכדעם האט מען געשעפט מיט א ריינע כלי בלייבט די כלי טהור. שתה טמא ונפל ככר של תרומה א טמא'נער מענטש האט קודם געטרינקען און ס'פאלט דא אריין א ברויט פון תרומה איז אף על פי שהדיח אפילו מ'האט אפגעשווענקט די ברויט פון תרומה מיט די וואסער פונעם גריב בלייבט עס טהור. ווייל איך זאג אז דער טמא'נער טראפ וואס איז אראפגעקומען ווען דער טמא'נער מענטש האט געטרונקען דא, איז שוין לאנג בטל געווארן דורך די פרישע רעגן וואסער וואס איז אראפגעפלאסן פון די בערג. און די זעלבע זאך ביי די אנדערע פעלער וואס אונז האבן פריער געלערנט, מילא בכלי טמא, מען האט געשעפט דא קודם מיט א טמא'נע כלי און נאכדעם ושתה טהור א טהור'ער מענטש האט געטרונקען, בלייבט ער טהור. מילא בכלי טמא מען האט געשעפט מיט א טמא'נע כלי און מילא בכלי טהור נאכדעם האט מען געשעפט מיט א טהור'ע כלי בלייבט די כלי טהור, מילא בכלי טמא ונפל כיכר של תרומה אף על פי שהדיח טהור אפילו מען האט אפגעשווענקט און מחשיב געווען די וואסער בלייבט די ברויט טהור ווייל די טמא'נע טראפ וואס איז געוועזן דא איז שוין בטל געווארן און די זעלבע זאך נפלו מים טמאים. ס'איז אריינגעפאלן טמא'נע וואסער אין די פארזאמלטע וואסער וואס רינט אראפ פון די בערג, ושתה טהור און נאכדעם האט א טהור'ע מענטש געטרינקען פון דא בלייבט ער טהור, נפלו מים טמאים און מילא בכלי טהור מ'האט אנגעשעפט נאכדעם מיט א ריינע כלי בלייבט די כלי טהור, נפלו מים טמאים ונפל כיכר של תרומה אף על פי שהדיח טהור און די טעם ביי די אלע זאכן איז, וויבאלד די וואסער האלט נאך אין איין רינען פון די בערג און ס'קומט צו פרישע וואסער און דאס איז מבטל די טמא'נע וואסער וואס איז דא געווען פארדעם. און דאס איז אויכעט א מדריגה העכער ווי פריער, אז כשרים לתרומה, נישט נאר לחלה, וואס דאס מיינט א טייג וואס איז טבל, מען גייט פון דעם שפעטער אראפ נעמען חלה, נאר די וואסער איז אפילו כשר פאר תרומה און פאר חלה גופא. וליטול מהם לידיים, מיינט די משנה צו זאגן, אז ס'איז נאר כשר צו נעמען פון דא וואסער זיך צו וואשן די הענט, ס'איז נאך אלץ נישט כשר מען זאל מעגן דא טובל'ען די הענט, לגבי זיך מטפל זיין מיט קדשים איז די הלכה אז סתם ידיים דארפן א טבילה אין מ' סאה, און וויבאלד דא איז נישטא קיין מ' סאה איז דאס נישט גענוג פאר טובל'ען די הענט. משנה ז', למעלה מהן, די דריטע מעלה פון מקוואות, איז מקווה שיש בו ארבעים סאה א פארזאמלונג פון וואסער וואס האט יא פערציג סאה רעגן וואסער, שבו טובלין אין דעם מעג זיך א מענטש טובל'ן, ומטבילין, און מען מעג דא טובל'ן כלים וואס זענען טמא, אדער הענט וואס מען דארף טובל'ן פאר קדשים. למעלה מהן, די פערדע מעלה פון מקוואות, איז מעיין א קוואל, שמימיו מועטין, ס'האט ווייניג וואסער, ורבו עליו מים שאובין, ס'האט זיך פארמערט אויף דעם אנגעשעפטע וואסער, ס'איז דא מער מים שאובין ווי קוואל וואסער, שווה למקווה מיט איין זאך איז עס דומה צו א מקווה, לטהר באשבורן, אז ס'טוט נאר רייניגן ווען ס'איז פארזאמלט אלע וואסער אויף איין פלאץ, און נישט ווען ס'איז זוחלין, ווען ס'פליסט און ס'רינט ארויס אדער אריין איז עס נישט מטמא, ולמעיין, מיט א צווייטע זאך איז עס דומה צו א קוואל, להטביל בו בכל שהוא אז אפילו עס איז נישט דא דא קיין מ' סאה, מעג מען אויכעט טובל'ען אין דעם. ס'איז דא פון די ראשונים וואס לערנען אז דאס איז נאר געזאגט געווארן ביי כלים, אבער כדי צו טובל'ען א מענטש אין דעם, איז אפילו ביי א געהעריגע קוואל, וועט מען דארפן האבן מ' סאה, אנדערע לערנען אז אפילו ביי א מענטש איז גענוג ער זאל ווערן איבערגעדעקט מיט די וואסער פון די קוואל, און ער ווערט גערייניגט אפילו עס איז נישט דא קיין מ ס. משנה ח', למעלה מהן, די פיפטע מעלה פון מקוואות, העכער פון די פריערדיגע, איז מים מוכין, קוואל וואסער וואס האט א חיסרון, ס'איז געשלאגן מיט דעם אז ס'איז זאלציג אדער פארשטינקען, אדער ס'איז ווארעם, שהן מטהרין בזוחלין, ס'איז מער ווי די פריערדיגע אז ס'טוט מטהר זיין אויכעט ווען ס'רינט, ס'מוז נישט זיין באשבורן צאמגענומען אויף איין פלאץ. למעלה מהן די זעקסטע מדריגה פון מקוואות, די העכסטע מדריגה איז מים חיים געהעריגע קוואל וואסער וואס האט נישט קיין שום חיסרון, שבהן, וואס אין זיי, טבילה לזבים, א זב מעג זיך טובל'ען אין דעם, וואס ער דארף זיך טובל'ען דווקא אין מים חיים, והזאה למצורעים, א קרעציגע מענטש, נעמט מען מים חיים מען לייגט עס אריין אין א כלי מען שפריצט אויף אים צו רייניגן, וכשרים לקדש מהן מי חטאת אויכעט איז די וואסער כשר צו נעמען פון דעם און אויסמישן מיט די אפר החטאת און שפריצן אויף די וואס מען דארף רייניגן פון א טומאת מת. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף ז' עמוד ב', אויף עמוד א' איז געשטאנען אין א משנה, ר' לעזער זאגט, ס'איז דא פיר פרויען וואס דיין שעתן, ווען זיי זעען בלוט, זאג איך נישט אז זיי זענען טמא למפרע, נאר פון די מינוט וואס זיי האבן באמערקט די בלוט און ווייטער זענען זיי טמא, ווייל זיי זענען בחזקת מסולקת דמים. די ערשטע איז א בתולה, וואס זי האט נאך קיינמאל נישט געזען קיין בלוט, די צווייטע איז א מעוברת, די דריטע איז א מניקת, און די פערדע איז א זקנה א עלטערע פרוי. זאגט אבער רב שיע אין די משנה, אני לא שמעתי אלא בתולה, איך האב נאר געהערט אז א בתולה איז דיה שעתה אבער נישט די אנדערע דריי. זאגט די גמרא תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אמר לו ר' לעזער לר' שיע אתה לא שמעת דו האסט טאקע נישט געהערט אבער אני שמעתי איך האב יא געהערט אתה לא שמעת אלא אחת דו האסט נאר געהערט איינס די בתולה ואני שמעתי הרבה איך האב געהערט אסאך אדער ווי די ב"ח איז גורס און אזוי שטייט אין תוספתא ואני שמעתי ארבע איך האב געהערט פיר אין אומרים, מען זאגט נישט למי שלא ראה את החודש, דער וואס האט נישט געזען די נייע לבנה יבוא ויעיד ער זאל קומען עדות זאגן אז ער האט עס געזען, אלא למי שראה, נאר דער וואס האט געזען די לבנה זאגט מען אז ער זאל קומען עדות זאגן, איך האב געהערט פיר, ממילא זאג איך עדות אז די פיר פרויען איז דיין שעתן, אז דו האסט נישט געהערט פארלאנג איך נישט פון דיר גארנישט, אבער דו קענסט נישט אפלייקענען מיין עדות'שאפט. כל ימיו של רבי אליעזר, אלע טעג וואס רבי אליעזר האט געלעבט, היו עושים כרב שיע, פלעגט מען זיך פירן אזוי ווי רבי שיע. לאחר פטירתו של רבי אליעזר, החזיר רבי שיע את הדבר ליושנו, האט ער צוריק געדרייט די זאך צום אלטן, מען זאל פסק'ענען כרבי אליעזר. די רש"ש שטעלט זיך וואס הייסט צוריק געדרייט צום אלטן? ווען האט מען פארדעם געפסק'ענט ווי רבי אליעזר? זאגן די מפרשים אז אפילו ס'שטייט נישט אין די גמרא מוז זיין אז פארדעם האט מען א געוויסע צייט יא געפסקנט ווי ר' לעזער נאר שפעטער האט מען געפסקנט ווי רב שיע און לאחר פטירתו פון ר' לעזער האט מען צוריקגעדרייט צו פסק'נען ווי ר' לעזער פרעגט די גמרא בחייו מאי טעמא לא פארוואס טאקע ווילאנג ר' לעזער האט געלעבט האט מען נישט געפסקנט ווי אים ענטפערט די גמרא משום דר' לעזער שמותי הוא רש"י לערנט אז ס'איז א לשון שמתא, מ'האט אים געלייגט אין חרם וויבאלד ס'איז געווען א גרויסע טענה'ריי ביי די אויבן פון עכנאי וואס מ'האט זיך גע'טענה'ט צו ס'איז טמא אדער טהור, און דעמאלטס האט מען אים געלייגט אין חרם אריין און פארדעם האט מען נישט געוואלט פסק'ענען ווי אים. און תוספות איז נישט צופרידן פון דעם, ווייל ס'פאסט נישט אזוי אנצורופן ר' לעיזער שמותי והא ראיה אפילו דארט אין די גמרא אין בבא מציעא שטייט עס נישט בלשון שמתא ס'שטייט נאר ברכוהו א שיינעם אויסדרוק, זאגן זיי אז שמותי הוא מיינט ער איז א תלמיד פון בית שמאי, און פארדעם האבן זיי נישט געוואלט פסק'נען ווי אים. וסבר האט רב שיע געהאלטן, אי עבדינן כוותיה בחדא, אויב אונז וועלן מיר ביי די איין זאך פסק'נען אזוי ווי ר' לעיזער, עבדינן כוותיה באחרנייתא וועלן מענטשן קומען שוין טון אנדערע זאכן אויכעט אזוי ווי ר' לעיזער, און משום כבודו דרבי לעזער וואס ער לעבט לא מצינן מחינן בהו, וועלן מיר אונז נישט קענען מוחה זיין אין די מענטשן, דערפאר האט ער נישט גע'פסק'נט ווי אים ווילאנג ער האט געלעבט. לאחר פטירתו של רבי לעזער, נאכדעם וואס רבי לעזער האט שוין נישט געלעבט דמצינן מחינן בהו, וואס אונז קען מען יא מוחה זיין אין די אלע וואס וועלן זיך נעמען פירן ווי אים אויך ביי אנדערע זאכן, החזיר את הדבר ליושנו האט ער צוריקגעדרייט די זאך צום אלטן און ביי די זאך גע'פסק'נט ווי רבי לעזער. זאגט די זוהר הקדוש אמרו רבותינו ז"ל, תלתא אינון ס'איז דא דריי מענטשן דגרמין בישא לגרמייהו זיי זענען גורם פאר זיך א שלעכטס, חד איינער איז מאן דלייט גרמיה דער וואס שעלט זיך אליין, תניינא דער צווייטער, מאן דזריק נהמא ער ווארפט ברויט או פירורין דאית ביה כזית אדער גרעסערע שטיקעלעך וואס האבן אין זיך א כזית.

בגין דלאו יאות הוא, ס'איז נישט פאסיג לאדלקא נורא אנצוצינדן א פייער כד נפיק שבתא ווען די שבת גייט ארויס, עד דמבדלי ישראל בצלותא, ביז די אידן וועלן זאגן הבדלה ביים דאווענען, ומבדלי על כסא און זיי וועלן אויכעט זאגן הבדלה אויפן בעכער, בגין דעד ההוא זימנא ביז די צייט שבת הוא איז נאך שבת, וקדושה דשבת שליט עלנא ס'געוועלטיגט אויף אונז די הייליגקייט פון שבת. בשעתא דמבדילין על כסא ווען מען טוט מאכן הבדלה אויפן בעכער, כל אינון חיילין, די אלע מיליטערן, וכל אינון משריין, די אלע מחנות, דאתמנן וואס זיי זענען באשטימט על יומי דחול אויף די וואכן טעג, כל חד וחד יעדער איינער פון זיי יתיב לאתריה ער קערט זיך צוריק צו זיין פלאץ ולפולחנא און צו זיין דינסט, דאתמנא עליה וואס ער איז געשטעלט געווארן אויף דעם, בגין דכד עאל שבתא ווען די שבת קומט אריין ואתקדש יומא עס ווערט הייליג די טאג, קודש אתער, ווערט נתעורר די קדושה ושליט בעלמא און דאס געוועלטיגט אויף די וועלט.

כדין דעמאלטס קודש אסתלק טוט זיך אפ די קדושה, ומשריין די מחנות, דאתמניאו וואס זענען באשטימט, על יומי דחול אויף די וואכן טעג מתערין ווערן אויפגעוועקט, ותייבין לאתרייהו, זיי קערן זיך צוריק צו זייערע פלעצער כל חד וחד על מטריה יעדער איינער אויף זיין משמורה, דאתפקד עליה וואס ער איז געשטעלט געווארן אויף דעם. זאגט דער מחבר אין שלחן ערוך אורח חיים, הלכות שבת, סימן ר"נ, ישכים בבוקר ביום השישי דער מענטש זאל אויפשטיין פרי פרייטאג להכין צרכי שבת צוצוגרייטן די שבת'דיגע געברויכן ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו ער האט אסאך קנעכט וואס קענען אים באדינען ישתדל זאל ער זיך באמיען להכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי לכבדו ער אליין זאל צוגרייטן א געוויסע זאך אויף שבת כדי מכבד צו זיין דעם שבת כרב חיסדא היה מחתך הירק דק דק, מען זעט אז די הייליגע אמוראים האבן זיך אזוי געפירט, ר' חיסדא האט אליין צעשניטן די גרינצייג, ורבה ור' יוסף היו מבקעין עצים, זיי האבן געהאקט האלץ, ור' זירא היה מדליק האש, ער פלעגט אנצינדן דאס פייער לכבוד שבת, ור' נחמן היה מתקן הבית, צוגעגרייט די שטוב, ומכניס כלים הצריכים לשבת, אריינגעברענגט די שבת'דיגע זאכן, ומפנה כלי החול, ארויסגעטראגן די וואכנדיגע געצייג. ומהם פון זיי ילמד כל אדם זאל זיך יעדער מענטש אפלערנען ולא יאמר און ער זאל נישט זאגן לא אפגום כבודי, איך וויל נישט פוגם זיין מיין כבוד, ס'פאסט מיר נישט, כי זהו כבודו, אדרבה דאס איז זיין כבוד שמכבד השבת אז ער איז מכבד דעם שבת, זאגט דער רמ"א, הגה ויש להשחיז הסכין בערב שבת, מ'דארף שארפן די מעסער פרייטאג, כי זהו מכבוד השבת, דאס איז אויכעט פון די כבוד פון שבת, שמכין עצמו לאכילה, אז ער גרייט זיך צו צו קענען עסן די שבת'דיגע סעודה. סעיף ב', ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו, מען זאל פארמערן מיט פלייש און וויין און גוטע מאכלים לויט ווי דער מענטש קען זיך ערלויבן. מוסר לערנט מען ווייטער פון מרגניתא דרבי מאיר, אשרי מי שיראתו על פניו, וואויל איז דער מענטש וואס זיין יראה זעט מען אויפן פנים, אשרי הנשמר מעווניו, ער היט זיך פון זינד, אשרי מי שהוא עניו, ער האלט זיך קליין, אשרי המשבחין אותו המוניו זיינע ארומיגע מענטשן טוען אים לויבן, אשרי מי שהוא שפל בעיניו, אשרי מי שמטה אזניו ער נייגט צו זיינע אויערן לשמוע דברי תורה, אשרי וואויל איז השומע דברי תורה בכל יום ער הערט יעדן טאג די ווערטער פון די תורה. תורת השם תמימה עומדת לפני האדם די תורה שטעלט זיך אראפ פארן מענטש בשעה שהוא עוסק במשנתו ווען ער זיצט און לערנט ואומרת און זי זאגט אים, השם עמך גיבור החיל דער אייבערשטער איז מיט דיר, הנה אני באתי ללמדך איך בין געקומען דיך אויסלערנען, על כן יצאתי לקראתך איך בין ארויסגעקומען אקעגן דיר, לשחר פניך, דיך צו אויפזוכן און פארשן ואמצאך איך האב דיך געפונען. אשריך וואויל איז דיר אם תזכרני דו וועסט מיך געדענקען, אשריך וואויל איז דיר אם בלבבך תצפנני דו וועסט מיך אפהיטן אין דיין הארץ, אשריך וואויל איז דיר אם תקיימני אויב דו וועסט מיך איינהאלטן, אשריך וואויל איז דיר אם תשמיעני אויב דו וועסט מיך צוהערן, אדער דו וועסט מאכן אז אנדערע זאלן צוהערן צו די תורה. ובכל יום אין א יעדן טאג בי יהיו זממיך אלע דיינע מחשבות זאלן לויפן לויט די תורה, כי בי ירבו ימיך דורך מיר וועלן זיך פארמערן דיינע טעג, התרחק מן העבירה דערווייטער דיך פון עבירה ודבק בתורה באהעפט דיך מיט די תורה וברח מן השררה אנטלויף פון הערשאפט, ותהיה תמיד בהכנעה וקרא אל אלוקיך תמיד. ווי מען קען זען איז דאס אלעס צוזאמגעשטעלט אויפן גראם איז דא אין אור קדמון און אין מרפא לנפש פריערדיגע מוסר ספרים וואס זיי ברענגען דא אראפ אביסל א בעסערע גירסא, ותהיה בחכמתי מתמיד, זאלסט דיך פלייסיגן אין די חכמה, וקרא אל אלקיך תמיד און זאלסט שטענדיג רופן צום אייבערשטן. כי הוא ירגיעך, דער אייבערשטער וועט דיך בארואיגן וישביעך און דיך אנזעטיגן ויניח לך, ער וועט דיך געבן א מנוחה. וזכור און געדענק, שאתה טיפה סרוחה, מזומן לעפר ושוחה דו ביסט פארגעברייט צו גיין אין דער ערד, לכן התרחק מן המנוחה, שטיי ווייט פון רואיגקייט, נוץ אויס די צייט, ועבוד אלוקיך בשמחה און דין דיין באשעפער מיט א פרייד, ויהיה לך לחמלה, ער וועט זיך דערבארעמען אויף דיר. איז די פריערדיגע מוסר ספרים לייגן דא אריין ותרבה צידה, זאלסט דיך פארמערן, צידה לדרך, כי הדרך שחוחה, ס'איז א בערגיגע, גריבלדיגע וועג, וואס מען דארף מיטנעמען אסאך צו עסן, דער יעב"ץ איז גורס, כי הדרך פתוחה, די וועג איז אפן פאר דיר, ויהיה לך למשאת וארוחה, זאלן די מעשים טובים וואס דו נעמסט מיט זיין פאר דיר א גוטע סעודה אויפן וועג. אם את הדבר הזה תעשה, טאמער דו וועסט די זאך טון, לך יאיר כנוגהים, וועט דער אייבערשטער באלייכטן פאר דיר אזוי ווי די באלייכטונגען, וצווך אלוקים, און דער אייבערשטער וועט דיך באגלייטן, ער וועט זיין מיט דיר, כי אם תעבוד אלוקיך באהבה וחיבה, טאמער דו וועסט דינען דעם אייבערשטן מיט א ליבשאפט, אשריך וואויל איז דיר בעולם הזה אויף די וועלט וטוב לך און גוט איז דיר לעולם הבא אויף יענע וועלט.